שוין, רבותי, עס איז ברוך השם דורך נאך א טאג. אלע צייטונגען, ס'איז נישט דא א צייטונג וואס עס באשרייבט נישט דעם קעיס פון מיסטער טשארלס היינס, וואס ער האט איינגעזעצט ר' שלום אהרן קעלנער'ן פאר נאו גוד ריזען. ווער האט דאס אלעס ארגענעזירט? דער טעראריסט משה בן פריידל, דער משוגענער. און נאך אפאר אינסייד מענטשן דארטן ביין זאליקא, און יעצט קומט מען ארויס און מען זעהט ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, ס'איז אן אנבעליוועבל דזשאוק, איטס ממש איטס אנבעליוועבל, זיי האבן געפירט די גאנצע שטאט מיט קאראפשען, וואשאן, מיט די אלע חברה, ס'איז ממש א דזשאוק, יעצט כ'גיי ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, איך. האב געספאנסערט עיב דזשארדזש ווייל איך האב געוואלט אז ס'זאל אריינקומען א נייער מענטש, טשארלס היינס טאר נישט אריינקומען. נאכדעם האט אנגעהויבן צו לויפן נאך איינער, טאמפסאן. יעצט, איך האב שוין אנגעהויבן מיט איין מענטש, אבער באמת מיך האט נישט אינטערעסירט שוין צו טאמפסאן האט געווינען צו דזשארדזש האט געווינען, מיר, איך האב נישט קיין חילוק צו ער געווינט צו יענער געווינט. כ'האב ענק שוין געזאגט, מיין חלום איז אז ווען מ'זעצט מיר שוין איין נאך ברוך מרדכי'ן אויכעט, און ממילא האט מען שוין איינגעזעצט א ליטווישן קאלקא, ברוך מרדכי פון בארא פארק, נחמיה פון ווילימסבורג, ארדענונג איז ברוך השם דא, גיי איך מיר שוין ריטייערן, איך פאר מיר אוועק אויף ארץ ישראל אין צפת ביי די גרויסע בערג ארי הקדוש, איך וועל מיר קויפן דארט אן אפארטמענט, און ווען איך וועל זאגן אזמר בשבחין למיעל גו פתחין, דבחקל תפוחין דאינון קדישין, וועל איך קענען ארויסקוקן אויפן ארי הקדוש'ס מצבה. און ווען כ'וועל האלטן דעם בעכער פון קידוש זאל איך זיין פול איז מקושר צום הייליגן ארי הקדוש, דאס איז געווען מיין חלום אלע יארן. עניוועי, למעשה האט זיך די פעדאפיילס אריינגעכאפט, זיי האבן מיר אלעס קאליע געמאכט, האבן געזאגט איך מוז דאווענען נוסח אשכנז, און איך האב נישט שמיני עצרת קיין הקפות, איך קען נישט זאגן הלל מיט א ברכה בשם ומלכות, פסח ביינאכט ס'איז ליל כיום יאיר. כ'קען דאס נישט טוהן, די אלע זאכן זענען געטשענדזשט מיין האול לייף סטייל. כ'האב געהאט א חשבון, יעצט קען מען שוין צוריק ווי מ'זאגט אנהייבן מיין חלום, אז מ'האט שוין געטוהן וואס מ'האט געדארפט, און ברוך השם כ'האלט אין איין פארן אויף ארץ ישראל און אויף יוראפ, מ'זאגט דארט דרשות מ'זאגט דא דרשות, אין ארץ ישראל איז געווארן אזא שינוי מיט די אלע זאכן, די רבנים האבן מיך זייער אויסגעהערט, ס'נישט אזעלכע בהמות רבנים אזוי ווי דא דער גאלאנטער, צו דער בורשטינער וואס האט אונז געגעבן צו פרעסן פערדן פלייש און היינט איז ער א צדיק ער זאגט צו עולם הבא, ווער ס'וועט הרג'ען נחום ראזענבערג איר הערט א חוצפה פון א איד? עניוועי למעשה דרייט זיך עס ברוך השם זייער גוט נאר מיר איז נישט געווען קיין חילוק צו עיב דזשארדזש האט געווינען צו טאמפסאן למעשה אבער האב איך געזעהן משך די צייט אז עיב דזשארדזש האט א מורא'דיגע שוואכקייט. ער האט מורא פאר הינדי קאון, איר ווייסט די מעשה מיט ירושלים מיטן קאץ? די מעשה גייט אזוי, אז ס'איז געווען א רב אין ירושלים, ס'איז געווען דער גרעסטער צדיק, יעדער האט אים געפרעגט עצות, ער האט אבער געהאט א קראנקע משוגענע פרוי, און ווען זי איז געווען, זי האט געזען א קאץ שפרינגט, איז זי געווארן אנגעצויגן אויף די נערוון, האט זי משוגע געמאכט דעם רב, האט דער רב געזאגט וואס די פרוי וויל, וואס די רעביצין וויל. למעשה דא איז אויך די זעלבע, ס'איז א גאנצע מעשה א הינדי קאון מיט א און די קאץ שפרינגט און משה דוד האט איר ארויסגעשטעלט, זי איז ארויסגעגאנגען זי איז געגאנגען צו די ארוינים זי האט איינגערעדט עיב דזשארדזש אז זי קען ברענגען די ארוינים צו עיב און איך האב געזאגט עיב זיי נישט סטופיד זי איז א אפגעשאכטענע קאץ זי ווייסט נישט וואס ס'טוט זיך מיט איר כל זמן זי איז געזעסן ביי משה דוד און זי איז געווען אין די UJO איז געווען איין זאך אבער יעצט איז זי א אויסגעשפילטע מטבע. זי איז בכלל אויסגעשפילט דאך זי האט א ברודער ווי דער חזר נחמיה וועבערמאן אוי דער יונגל אלל מעי אלל עס קומט נאך יעצט א לאסוט פאר סאטמאר שוין מסתם פֿופֿציק מיליאן דאלער אזוי ווי ישיבה נבו ס האט געהאט דרײַ הונדערט און אַכציק מיליאן דאלער יעצט איז בקיצור, דזשאו עיב דזשארדזש האט מורא פאר הינדי קאון. א מורא'דיגע זאך. שטעל דיר פאר, טאמפסאן האט היינט צוזאמגערופן א מיטינג, א פרעס קאנפערענס און א פרעס ריליס און ער האט געזאגט אז מען מוז איינזעצן וואשאון אין דזשעיל. אנדערש, עם, האבן אונז נישט קיין לאו סיסטעם. ער זאגט נאך וואס נחום ראזענבערג זאגט, קען זיין ער הערט דעם האטליין, מען דארף אים אפשר אויך לייגן אין חרם. איז מיר בעיסיקלי נישט קיין חילוק ווער ס'געווינט, נאר וואס איך זעה אז טאמפסאן איז מער א לידער, ער האט נישט קיין מורא. איך זעה אז עיב דזשארדזש האט מורא פאר הינדי קאהן, ער זאל זיך גיין נאכפרעגן וואסערע פאוער הינדי קאהן האט, ער וועט זעהן פונקט אזוי וויפיל איר ברודער האט אין די תפיסה. סא עניוועי. ווער האט אריינגעפירט דעם גאנצן טינופת וואס טשארלס היינס זיצט יעצט אין דעם? משה גאבא. משה גאבא האט אריינגעפירט דעם גאנצן טינופת. משה טעראריסט, משה משוגענער, וואס דו ווילסט. וואס רעדט זיך איין זאליקא אז ווען נישט משה האט ער נישט דעם בילדינג. אויפן בילדינג האב איך געזען שטייט אויפן פערמיט נאו סעמענט נאו סטיל. טאר נישט צולייגן גארנישט, לא תוסיף עליו ולא תגרע, באט עניוועי ס'איז מיר נישט קיין גרויסער חילוק, למעשה איז דער גאנצע זלמן לייב באדט זיך אין שמוץ נאר פאר משה משוגע'ן, משה איז א משוגע'ן וואלט אים געדארפט פירן אין א מענטל אינסטיטושן, ווען נישט דאס וואס ער איז געווען דעם ברך'ס גבאי און ס'האט זיך אלע זיינע משוגע'נע זאכן באהאלטן, מ'האט עס נישט געזען, וואלט ער געגאנגען אין א משוגעים הויז, ער איז א טאטעל א וועקא. ער האט אראפגעברענגט די שענסטע טייטלבוים משפחה אין דר'ערד אריין ער האט דעם סיגעטער אראפגעברענגט, די אייגענע קינדער האבן געלאכט ביי די לוויה איז קיין טרערן נישט געווען, איינער וואס האט געוויינט ס'איז געווען דא אויפן קול מבשר מ'פירט דעם הייליגן גוף פון רעבן. וואס האסטו געמיינט? דו ביסט משוגע? דער הייליגער גוף, א איד וואס האט אונז געגעבן נבילות און טרפות אלע יארן, א איד וואס האט מבזה געווען אלע גדולי און צדיקי הדור א גאנץ לעבן,

געב מיר הונדערט מיליאן דאלער אפטרעט געלט און איך לאז דיר דא אלעס איבער און איך בוי מיר דארט. ווייסט ווי שיין סאטמאר וואלט געווען איבער די גאנצע וועלט? יעצט צום אנהייב די קנאים ארץ ישראל טאר מען נישט. איך ווייס נישט, אונזער הייליגער רבי האט געשיקט דעם ריסקעווער רב ער זאל דארט אויפהאלטן זיינע מוסדות, ער האט נאר נישט געשיקט קיין אינגעלייט קיין ראצערלעך וואס זאלן ווערן פארכאפט מיט ציונות. אבער אלטע רבנים האט דער רבי געוואלט אז זאלן דארטן פירן. דעם טאקאיער רב האט דער רבי דעמאלטס געשטעלט ער זאל פירן זיין ישיבה אין ארץ ישראל. ביז שפעטער האט ער געהאט א פראבלעם ווייל ער האט געזען ס'איז דא צופיל לעיבאר. עזריאל גליק האט מבאיש ריח געווען זיין נאמען ביים רעבן. אבער אזוי. דער רבי האט געוואוסט ער האט דארטן מענטשן און מען דארף האבן א יתד שלא תמוט, איינער זאל זיי זאגן זאכן, סאו זאל זאליקא וואלט געקענט אויפבויען מלכות סאטמאר אין ארץ ישראל, דאס וואלט געווען דער סאטמארער רבי פון ארץ ישראל און דער סאטמארער רבי פון אמעריקע, ס'וואלט אויסגעזען אזוי ווי וויזשניץ מושה'לע מיט מאטעלע. נאר וואס, איינער קומט אמאל צו ר' משה'לע זאגט ער ווייסט כ'האב דיך אזוי ליב פונקט ווי א ברודער, זאגט ער אוי רבי דעמאלטס בין איך אויף צרות ווייל איך זעה וויאזוי דו לעבסט מיט דיין ברודער מאטעלע. און ישראל און מענדעלע האבן זיך אויך ליב געהאט ווי א ברודער. ווענדט זיך נאר וועלכע ברודער, יעקב און עשיו. עשיו האט אזוי פיינט געהאט יעקב. באט עניוועי. למעשה, זלמן לייב זאליקא כאפט נאכנישט ווי ביטער אין א מים ער איז דא אריינגעפאלן. קודם איז ער שוין אן עלטערע מענטש. ער וועט לעבן נאך צען יאר, נאך צוואנציג יאר געזונטערהייט. און וואס גייט נאכדעם זיין? זיינע קינדער האבן דאך געזען וויאזוי דער טאטע האט זיך אויפגעפירט ווי א חיה. ער האט אפילו נישט געלאזט איינע פון זיינע טעכטער זאלן זיך גיין געזעגענען מיטן ברך פאר די חופה. א חיה פון וואלד דער משוגענער. ווייל משה האט אים געפירט. דער אמת איז ר' אהרן נישט אזא צודרייטער און אזא משוגענער ווי איר מיינט. ער האט נאר געהאט משה'ן וואס ער האט אים געפירט, און פון ווען ער האט זיך אפגעלאזט פון משה'ן פארט ער גוט. קוקט וואס ער האט צוגעשטעלט. שחיטה, דאס יענץ, צו ס'איז כשר צו נישט זאג איך נישט. אבער ער האט צוגעשטעלט, צוגעשטעלט א מקווה, אפילו דער זוהן דער נואף, מענדל האט אונז צוגעשטעלט א מקווה פאר אפאר מיליאן דאלער, צו ס'איז כשר צו נישט ווייס איך נישט, קודם האט ער צוגעשטעלט, ער האט עס באוויזן. איז דאס איז דא אונזער גרויסער חורבן. אונז זעמיר אזוי אין דער ערד, אזוי אין דער ערד, און גענומען אזא משוגענעם וואס ער באלאנגט בעיסיקלי אין א מענטל אינסטיטושען, מ'האמיר אים אריינגעשטעלט צו זיין דעם בירך'ס גבאי. און די כולל יונגעלייט האבן געבעטן דעם סיגוט'ער זאגט ער איך וועל פרעגן די סטודענטן וואס צו טוהן די לאו לייף כולל יונגעלייט זענען סטודענטן הא? מען האט זיי אנגעפרעסט מיט מיל מארט נבילה טריפה אלע יארן זענען זיי געווארן סטודענטן יעצט. למעשה איז אזוי. איך האף אז זאליק וועט האבן שכל צו פארשטיין און ארויסכאפן דעם משה'ן ווייל ער פארט נישט גוט מיט אים. פונקט ווי מיט הינדי קאון. זיי האבן געמיינט הינדי קאון פירט גאנץ UJO. זי איז ארויס און פירט זיך אן און יעצט לויפט זי צו זיין א פאררעטער, דאס קען אויך נאר טון א משוגענע, זי לויפט צו זיין יעצט א פאררעטער איז יעצט גייט זי צו די ארוינים און זי לויפט צו עיב דזשארדזש אז זי קען אים אריינברענגען צו די ארוינים און הער פאר וועם ער האט מורא, פאר א טויטע קאץ, גאנץ ירושלים האט זיך געפירט אויף א קאץ, זי האט מורא פאר הינדי קאון האט זי מורא, עניוועי יעצט לאמיר ווייטער גיין, אלע צייטונגען אין גאנץ אמעריקע שרייבן יעצט וועגן. דער טשארלס היינס אז ער וועט מוזן דראפן דעם קעיס. איך וויל ענק נאר ווייזן וויאזוי ס'איז געווען צוויי וואכן צוריק און יעצט. צוויי וואכן צוריק האבן זיי געבעטן פון טשארלס היינס אפיס אז מיסטער קעלנער זאל פליעדן גילטי און מ'וועט אים געבן אזוי ווי א פארקינג טיקעט גארנישט מער ער דארף נישט אפילו זיין אויף פראבעישן און ער האט עס ברוך השם נישט גענומען. היינט דארף טשארלס היינס בעטן זיך ביי אים אז ער זאל אים מוחל זיין. זיי רעדן אלע צייטונגען אז ער וועט מוזן דראפן אלע טשארדזשעס, אבער עס גייט נישט אזוי גרינג, ווייל דער לויער האט אים שוין געזאגט דו דראפסט טשארדזשעס, ס'איז דא א הונדערט פֿופֿציק מיליאן דאלער לאוסוט, ס'איז דא א צוויי הונדערט און צען מיליאן דאלער לאוסוט, און ס'גייט קומען נאך א הונדערט פֿופֿציק מיליאן דאלער לאוסוט. די צוויי לאוסוט זענען געווען פאר די גוים וואס האבן געזעסן אומזינסט פאר חזקאל שמש און פאר. דעם לייזער פאללאק, און יעצט קומט נאך א לאוסוט, גענומען א מענטש זיבן און צוואַנציק חדשים אים געהאלטן משוגע און ער האט געמוזט יעדע וואך גיין דארטן זיך איינמעלדן און ער האט געדארפט פארן צו זיינע שמחות פון זיינע קינדער אויף קענעדע האט ער געמוזט גיין נעמען א ספעשל פערמיט א פריווילידזש אז מען זאל אים לאזן, קאם אן! וואס האט משה געמיינט? משה האט געמיינט ער האט דא צו טון מיט די זעקס און צוואַנציק? בחורים, האט ער געהאלטן זעקס און צוואַנציק בחורים אין האסטידזש, און איך בעט יעדן בחור זאל גיין סוען סאטמאר פאר מיליאנס אוו דאלערס, טראסט מי יו'ל מעיק זיי מוזן סעטלען. וואס האבן זיי געטוהן מיט אים? זיי האבן אים געדרייווט אויף יום טוב? וואס א רעכט? און אן קומט דער שם זאגט מי נאו ספיק ענגליש? און אויב וועט באלד איינער זאגן אה דו שייגעץ מען טאר נישט גיין צו ערכאות, איך גיי נישט צו ערכאות איך גיי צו דין תורה. ס'איז דא א נייע דין תורה וואס אהרן און זלמן לייב ימח שמם די צוויי שקצים וואס האבן זיך געזעצט אויף אונזער הייליגן רבינ'ס פלאץ האבן מחדש געווען ס'איז דא א נייע דין תורה ס'הייסט די יונייטעד סטעיטס קאורט און ס'הייסט דזשאדזש באראש. זיי האבן אראפגעברענגט יעדן לעצטן טראפ אידישקייט וואס א איד האט זיך נאך געהאלטן מען גייט נישט אין ערכאות, מען האט זיך מוסר נפש געווען פאר אזא זאך, מענטשן האבן מוותר געווען זיי האבן נישט געוואלט גיין צו ערכאות, קומען די צוויי רשעים זיי האבן זיך ארויפגעזעצט אויפן העכסטן אידס שטול וואס האט געפירט דאס אידישקייט אין אמעריקע און ער האט געפירט דאס אידישקייט נאך אינדערהיים. דער הייליגער מונקאטשער רב דער מנחת אלעזר שרייבט, זיי האבן אים, זיי האבן געזוכט א רב אין ירושלים האט ער געשריבן נעמטס דעם סאטמארער רעבן דעם דברי יואל, האט ער געזאגט ער וועט מקדש און מטהר זיין גאנץ ארץ ישראל פון דן ביז באר שבע, פון איין עק ארץ ישראל ביזן צווייטן, דאס האט געשריבן א רב וואס איז געווען עלטער פונעם רעבן מיט אסאך יארן, און ער איז געווען א who is who אין די אידישע וועלט און אין קנאות. דער מנחת אלעזר דא זענען געקומען צוויי ראצער שקצים זיי האבן זיך ארויף געזעצט אויפן רעבינס שטול אין נאמען פון סאטמאר און זיי זאגן פאר די וועלט לית דין חס ושלום ולית דיין די אלע אני מאמינס איז היינט נישט שייך חס ושלום עפרא לפומא פאר ביידע זאלן ביידע האבן א מפּלה, אַזױ װי המן האָט געהאַט אַ מפּלה, כאָטשיק זײ רעדן זיך אײַן, זײ שטעלן אונדז צו אַ ביסל אַ מיקװעלע מיט אַ ביסל כּשר װאַסער און אַ ביסל שחיטה, קודם װײס איך נאָך נישט װי כּשר ס'איז, און אַפֿילו װען ס'איז הונדערט פּראָצענט כּשר, צו זאָגן אַז חלילה דער ערשטער אַני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים. און שזאת התורה אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהא מוחלפת, זאגן זיי דאס איז געווען ביז אהרן חורינער שייגעץ רשע האט זיך ארויפגעזעצט אויפן רבינ'ס פלאץ, און זלמן לייב שייגעץ רשע. ביז דעמאלטס איז געווען תורת משה. יעצט האט מען שוין געהאט אזא שייגעץ, ער האט געהייסן כת ש"ץ ימח שמו וזכרו, ער האט געשריגן די זעלבע תורת משה ביז כת ש"ץ. ער האט נאך געהאט א נביא, ס'איז געווען דארטן א נביא, געמאכט א ספר חמדת הימים, ער האט געהייסן נתן העזתי, און ער האט נאך גאר פראקלאמירט אז וואס ש"ץ זאגט איז אמת. און אונז האמיר דא די זעלבע, שטייען הונדערטע רבנים און זאגן אז אהרן איז דער צדיק הדור, שטייען הונדערטע און זיי זאגן אז זאליק איז דער צדיק הדור, און וואס איז מיט תורת משה? גארנישט חס ושלום. מען טאר אפילו נישט אזוי רעדן נאר ס'איז ליצנותא דעבודה זרה, און האמיר דא א חורבן בית המקדש און זיי גייען פאסטן, אהרן און זלמן לייב, פון דיין פאסטן וועט גארנישט געשען, עס וועט קיין משיח נישט קומען, ביז דו'סט ארויס גיין פון קאורט און דו'סט דיך קלאפן על חטא און דו'סט זאגן פאר די גוים די זעלבע וואס דו גייסט זאגן פאר די גוים אז מען טאר נישט נעמען בחורים אין מיליטער, זאלסט דו גיין זאגן יעצט פאר די גוים איך האב נישט געטארט זיין אין ערכאות איך טוה תשובה, אזוי ווי טשארלס היינס וועט זאגן איך האב נישט געטארט איינזעצן מיסטער קעלנער איך טוה תשובה. דעמאלטס אפשר וועט דער אייבישטער מוחל זיין ווייל דאס איז אזא מין חילול השם געווען, דאס בלייבט לדורי דורות וואס סאטמאר האט אפגעטון, אויף דעם האט אונזער הייליגער רבי געבויעט, געדארפט בויען א א פעסטונג פארן אייבישטן, אז אויף זיין שטול זאלן זיצן צוויי שקצים און אראפרייסן די גאנצע תורה מיט אלע אני מאמין'ס, אונז האמיר א פראבלעם אז די ציונים ווילן נעמען בחורים אין ארץ ישראל. דער הייליגער בעלזער רב האט אונז געזאגט אז א איד אין בעלז טוט זיך אן א קנעפל אויפן העמד אמאל פלעגט מען גיין מיט אזאלעכע שטריקעלעך אז טאמער טוט זיך אן א איד א קנעפל אין בעלז שמד'ט זיך א איד אין בערלין. אזוי ארבעט עס אז מען ציעט אראפ כלל ישראל ציען זיי זיך אראפ אינגאנצן אין תהום אריין. טענה'ן אז עמלק האבן זיך ארויפגעזעצט אויפן רבי'נס בענקל און געזאגט אז חלילה ס'איז לית דין ולית דיין ס'איז נישט דא גארנישט ס'איז דא דזשאדזש באראש און מיט דעם איז מען זיך געגאנגען שלאגן א גאנצן טאג מוז דיין זיין איי ס'איז דא א תורת משה דאס איז דאך אינגאנצן א רש"י רש"י זאגט אז אפילו דער גוי פסק'נט ווי דער איד טאר מען נישט גיין דעמאלטס פארוואס ווייל מ'איז א מרים יד בתורת משה און דער רמ"א ברענגט עס צו. אבער דאס איז דאך נאר א רמ"א, איך מיין, אונז רעכענען מיר זיך דען חס ושלום מיט יעדן רמ"א? ווען אונז רעכענען מיר זיך דא נאך אנדערע הונדערטער רמ"א'ס וואס מען טרעט אויף יעדן טאג, יעדן טאג, מבזה זיין מענטשן, באליידיגן מענטשן, גנב'ען און גזל'ען, ניאוף, רציחה, אלעס איז דא מותר, ווער האט געהארגעט חזקאל שמש? זיי זאגן דאך יעצט אז נישט דער גוי וועם מ'האט איינגעזעצט. ווער האט אים געהארגעט אויב נישט נפתלי שלעזינגער האט געהאט א שייכות אין די גאנצע זאך. און אנבעטן דעם אייבערשטן בוי דעם בית המקדש, אה, מיט פאסטן תשעה באב, בוי דעם בית המקדש. חזקאל שמש'נס בלוט זיצט נאך און קאכט זיך גיי דא דא אויף קליימער סטריט ווי מ'האט אים אויסגעבלוטיגט ס'טאנצט נאך דארט דו זעסט עס נישט ווייל אז מ'גייט אין ערכאות זעט מען גארנישט. אז דו נעמסט דיך אויף צו פירן ערליך עסטו נאך זען ווי זיין בלוט טאנצט דארט. זכריה הנביא'ס בלוט האט הונדערט יאר שפעטער נאך געטאנצט. סטאנצט נאך דא זיין בלוט טאנצט נאך. פון ווען מ'האט געהארגעט זכריה הנביא ביז נבוזראדן איז געווען א מעשה פון זייער אסאך יארן. און פלוצלינג זעט ער ווי ס'טאנצט בלוט. ווען נבוזראדן דער גוי דער שייגעץ נבוזראדן פאר ער האט זיך מגייר געווען וואלט געקומען דא אויף קליימער סטריט וואלט ער אויך געשריגן דא טאנצט איינעמס בלוט זאגטס מיר אויס פארוואס ווי נישט על איך אויס שעכטן דא ער האט אויסגעשאכטן לויט די מדרשים מיליאנען מענטשן אויף זיין בלוט און יעדער האט עס צוגעקוקט מען האט נישט געזאגט ס'איז גארנישט מען ווייסט מען נישט וואס דאס איז יעדער פלעיט דאם ענד סטופיד עניוועי. נאך א זאך וואס כ'האב זייער שטארק עס טוט מיר וויי מיט דעם וואס מען האט מיך געלייגט אין חרם מיט דעם וואס מען האט געפירט א מלחמה. קודם כ'האב נישט געקענט פארן אויף ארץ ישראל זיך באזעצן אין צפת. נאכדעם האב איך נאך א זאך. כ'האב ענק קיינמאל נישט געזאגט, כ'האב ענק אסאך זאכן נישט געזאגט און יעצט גיי איך ענק זאגן, איך למעשה בין א בדחן. איך גראם מורא'דיג. פארוואס גראמט מען ביי א חתונה? ווייל ס'איז דא א מאן מיט א פרוי, ס'איז א פאר'ל, איז זאגט מען אלע ווערטער אויפן גראם. איך בין א מורא'דיגער בדחן. כ'האב אמאל געטרייט, ס'ערשטע מאל געווען א חתן, געשטאנען ביי קבלת פנים און כ'האב מיך גענומען זאגן גראמען, ס'געווען ממש א מחיה. איר הערט, פארן קבלת פנים, ביים קבלת פנים דארף מען דאך וויינען, ס'איז נישט געווען איין מענטש האט געוויינט, אזוי ווי ביים ברך משה'ס לווי', יעדער האט געלאכט, ס'איז געווען א דזשאוק. מיר יענער געזאגט, דאס איז נישט גוט, ווייל דו טויגסט נישט, נאר שוין ווען מ'רופט אויף צום מצוה טאנץ, צו דא זעה איך טויגסטו נישט פאר די חופה. שוין. און מ'האט מיך באליידיגט בין איך געווארן באליידיגט האב איך אויפגעהערט בין איך נישט געגאנגען יעצט אמאל פלעגט זיין אז ס'איז געווען דער זעלבער בדחן איז געווען ביי מצוה טאנץ און דער זעלבער איז געווען ביי קבלת פנים היינט איז אזוי דייווערסיפייד אז ס'איז דא עקסטערע טאנצענס עקסטערע טאנצערס עקסטערע קלעזמער מיוזישענס און ס'איז דא עקסטערע וואס זיי בדח'נען. ביים קבלת פנים עטליכע וואס זיי בדח'נען אינמיטן די חתונה עטליכע וואס זיי בדח'נען ביים מצוה טאנץ, בקיצור היינט וואלט איך שוין געווען א סוקסעספול בדחן ווייל איך קען דאך נאר, איך האב געזען יעדער האט געלאכט, ס'זעהט אויס האט נישט געשטימט איין ווארט מיטן צווייטן ממילא האט זיך יעדער צעצעלאכט באט עניוועי איך האב געטרייט די בעסט איי טעל יו די טרוט איי טרייד די בעסט באט עניוועי. היינט וואלט איך געקענט זיין, היינט איז די גאנצע אידישקייט צוצוטיילט געווארן, די רבי די סאטמאר רב האט אמאל געזאגט אזוי אמאל איז געווען א רב, האט ער געהאט יראת שמים, איז געווען א חכם און א תלמיד חכם און א קלוגער איד מיט אלעם, היינט האט דער בעל דבר צוצוטיילט, מ'קען נישט ארויפלייגן אויף א מענטש אזויפיל מעלות, האט ער געמאכט אזוי. דער רב זאל נישט זיין קיין צדיק, און דער צדיק זאל נישט זיין קיין חכם, און דער חכם זאל נישט זיין קיין תלמיד חכם, ער האט צוטיילט פופציג דזשאבס. אמאל איז געווען א שוחט און א בודק, שו"ב, שוחט און בודק. היינט איז אזוי, ס'איז דא א שוחט עקסטער, א בודק עקסטער, יעצט איז שוין דא א בודק סכינים עקסטער, ער קען נאר בדיקת סכינים. געהערט וואס דא גייט פאר. און ס'גייט קומען אמאל א צייט ווען ס'גייט זיין הולכה והבאה ב ווען מען טוט שעכטן שלעפט מען דעם חלף אהין און צוריק איז הולכה והבאה. ס'גייט זיין אזוי איינער וועט מאכן די הולכה איינער וועט מאכן די הבאה. וואטש און סי. ווייל אלעס ווערט צו אזא מין געדרענגעניש מיט צייט און אלעס גייט מ'מוז ראשן און ראשן. שטייסט ביי בירן דארטן, א גרויסער קעיטערער, מעל קעיטערינג, זאל זאגן אז איך דארף יעצט האבן זיבן הונדערט טאן עגטרינק פאר בירן, זאל מיר וועט אים זאגן איך האב עס נישט, ער וועט אים זאגן יעס, אכטונג צום באפעל הער היטלער, דאס וועט ער אים ענטפערן, שור, ווען ער זאל זאגן ער דארף זיבן הונדערט טאן לעבער, איז דא לעבער ביז א האלבע שעה? פון ווי? ווייסט דער אייבערשטער. וועגן דעם אמ אמאל פלעג איך זיין א שטיקל בדחן אויכעט, היינט אזוי ווי מ'האט צוטיילט די בדחנות פון פאר די חופה מיט נאכן בענטשן, פון קבלת פנים מיט מצוה טאנץ, היינט וואלט איך אויך געקענט זיין א בדחן, אבער היינט האב איך א פראבלעם, האב איך מיך געלייגט אין חרם, ס'אויס דזשאב, אויס רעוועניו, ס'קומט נישט אריין קיין געלט. מ'איז געגאנגען, מ'האט גענומען איינער פון מיינע בעסטע ידידים מיין חבר, ר' שלמה אהרן קעלנער, מ'האט אים געוואלט אין דר'ערד לייגן, וואס האט ער געוואלט? זיך געוואלט אננעמען פאר זיין זון, איז געקומען דער חי משה טעראריסט פרידמאן און ער האט געזאגט אזוי, ברוך מרדכי דאס איז מיין קאזין, איך גיי אים צוריק לייגן אין די גאס עט עני קאסט. און וואס האט ער געטון, האט ער גענומען דעם ר' שלמה אהרן, ער האט אים באגראבן פאר גארנישט. געלאפן צו טשארלס היינס און געזאגט ליסן לאמיר מאכן א רוקח מעשה מרקח און מ'וועט אים אין דר'ערד לייגן מ'וועט אים אראפ נעמען פון די מעפ און ס'האט גאנץ גוט געארבעט זיבן און צוואַנציק חדשים יעצט גייט זיך איבער דרייען אלעס איך האף אז טשארלס היינס וועט האבן שכל נעמען משה און אים איינזעצן פאר אלע רשעות וואס ער האט געטון און טאמער נישט זאלן אים די פעדס איינזעצן זיי קומען דאך יעצט ארויס מ'האט גענומען א מענטש אן א פארוואס מאיר איז געקומען זאגן עדות וואס מאיר איז א זון פון ברוך מרדכי'ן. און נאכדעם האט מען געדארפט האבן יורין וואס די יורין זאל נישט האבן קיין צוקער אין זיך ווייל מ'האט געוואלט מאכן לייף אינשורענס פאליסי האט דער עידזשענט פון די קאמפאני געמאכט געגעבן די באטל. וואס דא איז פארגעגאנגען? מ'איז געגאנגען נעמען א ליי דיטעקטער טעסט און מ'האט געפרעגט מאיר צו ער האט אמאל מאלעסטעט ר' שלמה אהרן'ס א קינד. און ער האט געזאגט ניין, און די ליי דעטעקטער טעסט האט געוויזן ער האט טאקע נישט מאלעסטעט אים, מ'האט אונטערגעשריבן, די דיטעקשאן איז געווען פון מיסטער ליבאוויץ, מען האט נישט געשריבן אז דאס איז געווען מאיר ליבאוויץ, קיינער האט נישט געהאט א הוה אמינא אז מאיר האט געטאטשט ר' שלמה אהרן'ס זון, עס איז געווען א הוה אמינא אז ברוך מרדכי האט געטאטשט, נישט מאיר. וואס מען האט דא אפגעטון, וואס קומט יעצט ארויס איז, איך זאג אייך, עפעס למען, אויסער דעם וואס ער אפערט יעצט צו טון טשארלס היינס מיט די גאנצע דזשאסטיס סיסטעם, ער דארף גיין צו א גוטן שרייבער, ס'איז דא אין אמעריקע גוי'אישע שרייבערס בוקס וואס קומען ארויס יעדן טאג, ער זאל נעמען רויעלטי איין פראצענט, ער'ט זען ער'ט מאכן צען מיליאן דאלער. פאר איין פראצענט נאר. אז ער וועט נעמען פינף וועט ער מאכן פופציג מיליאן. אזאנס וואס דא האט זיך אפגעטון און איר ווייסט וואסארא שמוציגן נאמען חסידים און אידן באקומען. די מאפיא טוט עס נישט. די מאפיא ווייסט מען האט געכאפט אונזערס א מענטש, שיס אים, לייג אים אין דזשעיל, גאטי זאל ער פייגערן אין תפיסה. דער איז רולס טו בי פאלאוד אין יעדע ארגענעזעישן אפילו ביי די מאפיא. דאס ווערט אנגערופן אויף ענגליש אנער עמאנג טיווס, אז איינער איז א גנב און ער גייט גנב'ענען אין די שטאט און ער לייגט עס אוועק אין וואלד, נו, קען דאך דער זיין שותף דער גנב פון אים עס אויך גנב'ענען. אט ס'איז דא אנער עמאנג טיווס, איך וויל נישט טאטשן דיינס, דו וועסט נישט טאטשן מיינס. און דאס איז אין סאטמאר נישט דא די מארעמארישע פויערן אין סיגעט מארעמאריש, פון וואו די אלע שקצים קומען האט מען זיי אפילו נישט אויסגעלערנט אנער עמאנג טיווס. דערציילט א מעשה, א מארמארישער גנב, מען האט אים געצאלט, יעדעס מאל ער האט געטראגן א זעקל פון איין שטאט צו די צווייטע האט מען אים געגעבן א דאלער צו א זלאטע, און וויאזוי האט מען געוויסט וויפיל מאל ער האט געטראגן, מען האט אים אריינגעלייגט יעדעס מאל וואס ער האט געטראגן איז ארויסגעפארן האט מען אים אריינגעלייגט א פעני, א זלאטע, א קליין מטבע'לע, אין עפעס א שיסל, סוף וואך האט מען געציילט וויפיל ס'איז דא מטבע'לעך האט מען געוויסט וויפיל מאל ער איז געפארן. שטעל דיר פאר ער האט געזען אז ס'איז דא א פעני צו גנב'ענען האט ער עס העלפט האט ער צוגעגנב'עט. מורא געהאט אלע צו גנב'ענען ס'וועט נישט בלייבן גארנישט. ער האט נישט געכאפט מיט דעם וואס ער גנב'עט צו פאר זיך די פעני גנב'עט ער פון זיך א דאלער צו פינף דאלער וויפיל ער גייט ווען באקומען פאר דעם טריפ. פון ערגעץ קומען די מארמארישע בהמות איי דאנט נאו פראם ווער. נעמט אזא משה טעראריסט א אויסווארף א א מעדמען א משוגענער. און מען זעצט אים ארויף צו זיין סאטמאר רב'ס גבאי, איך זאג ענק נאכאמאל, די אלע בחורים, די זעקס און צוואנציג בחורים, גייטס אין קאורט און עפענטס יעצט א לאוסוט טרי הונדרעט ענד עיטי מיליאן דאללערס אזוי ווי קעגן ישיבה אוניווערסיטי, פאלג מיך, איי וויאזוי מעג מען גיין צו ערכאות, העי, פון נאך איין איז א מלמד דא א נייע חס ושלום א נייע תורת משה. גייטס ארויף אין בית ההיתר, מען האט ענק בא'עוול'ט פאר גארנישט, און די אלע אידן וואס האבן געהאט סיטס דארטן זאלן סוען פאר צענדליגע מיליאנס אוו דאללערס. דאס איז די איינציגע שפראך וואס יעדער וועט פארשטיין. האב איך דאס געזאגט פינף יאר צוריק ווען כ'האב אנגעהויבן די מלחמה מיט פעדאפיילס נאך זיבן יאר צוריק. דער סוף וועט זיין סאטמאר יול בי דרעינד אוט. און פיר יאר שפעטער האבן די קירכעס באצאלט ביליאנס און ביליאנס אוו דאלערס און זענען אלע אין בענקראפסי. און סאטמאר האט זיך נאך אלץ נישט אויסגעלערנט ווייל אונז האבן נישט מורא. אונז וועלן שיקן אפאר שקצימ'לעך זאלן נאכלויפן נחום ראזענבערג. אונז האבן נישט קיין מורא. ס'האט דאך געארבעט קעגן קלויזענבורגער רב ער איז געווען גרעסער און מער פאוערפול פון נחום ראזענבערג. באט ליטל יו נאו איטס טשעינדזשינג טיימס. אין ניינטין סיקסטי פאר די שווארצע האבן געפייט פאר זייערע רייטס פלעגט מען אין זיי שיסן אין אלע געגנטן וואו זיי האבן זיך אריינגעלאזט בפרט נאך אין א ראף טאון. נאכדעם איז געקומען איינער און האט געזאגט אונז גיימער אריין אין דזשעקסאן מיסיסיפי. מען האט געהאט הונדערט טויזנט שווארצע זענען געקומען און ווייסט וואס איז געווען? די עף בי איי האט געזאגט ער זאל נישט אדורכוואקן די ברידזש וואס עס פארט אריין אויף דזשעקסאן. האט מארטין לוטער קינג געזאגט, Hey man, I don't know where I'm going to heaven or to hell, but I'm going to Jackson. ער האט אריינגעוואקט מיט הונדערט טויזענט מענטשן. איר ווייסט די עף בי איי האט קיין איין קויל נישט געשאסן. און דאס זעלבע זאלט עטץ אלע טוען יעצט, די אלע וואס מ'האט בא'עוול'ט אין סאטמאר, לאוסוטס. ס'איז דא יעצט א בחור קאלט מיך אפ, אים האט א מלמד אין סאטמאר מאלעסטעט, זאג איך אים, קודם מאך א לאוסוט, זעץ אים איין, אבער א לאוסוט, דעטס די אנלי וועי, און מיט די גאווערמענט קענט עטץ נישט אויספירן די אלע, די גאווערמענט האט אפילו נישט געוואוסט ווי קאראפטעט עטץ זענטס, יעצט האבן זיי זיך אויסגעלערנט. יעצט קענען זיי ענק אויך פייטן, זיי האבן געפייט גרעסערע ציגאנער און דזשיפסיס ווי עטץ, זיי גייען ענק אויך פייטן. יעצט ר' זלמן איך וויל דיר זאגן א זאך, כ'האב געמאכט א שטיקל גראם, מען לאזט דאך מיך נישט גראמען ביי חתונות, מען האט מיך נישט געלאזט קומען צו דיין קינד'ס חתונה אויך נישט, מען האט אפגעקאלט פון בית פייגא אז טאמער איך וועל קומען וועט גיין בלוט, האסטו זיי געזאגט ניין זאג אים עס אליינס, האבן זיי מיך אפגעקאלט, מיינסט זיי האבן זיך געשעמט אפצוקאלן, זיי האבן נאך נישט געכאפט אז אלעס איז ריקארדעד. ווען איך האב די צייט און די עפערט און די ענערדזשי, און ווען איך זעה אז די פעדעפיילס איז אן הונדערט פערסענט געווינען אן דאס, וואלטן זיי נישט געטשעפעט מיט מיר, ווייל איך וואלט זיי געוויזן וואס מען קען. נאר וואס, איך האב א וויכטיגערע מלחמה ווי די שקצים קומען דארטן ער געט לעילוי נשמת זיין מאמע פייגע געט ער א גאנצע האל, מ'האט נישט אריינגעלאזט מיך פאר גארנישט, פאר נאו ריזען. לעזער כ'האב דיר געזאגט ווער ס'האט געהאלפן די חזירים איז אינטערגעגאנגען און דו וועסט אויך אינטערגיין טראסט מי. כ'האב יעצט געהערט פון נאך איינעם א מולטי מיליאנער ער איז אליין געווען א חזיר אויך כ'הער אז זיינע טשעקס באונסן רייט און לעפט כ'וויל נישט זאגן ווער דאס איז ווייל כ'ווייס נישט ווי ווייט וואטעווער בוט אויף לעילוי נשמת זיין מאמען קאלט מען מיך אן איך זאל נישט קומען אויסער דעם דער מחותן איז מיר א ידיד. דרײַסיק פֿערציק יאָר ווען מיט זײַן טאַטן נאָך געווען, און זײַן טאַטע איז געווען זייער אַ וואוילער איד, און איך גיי ענק נאָכזאָגן אַ זאַך וואָס האָב איך געלערנט פֿון זײַן טאַטן, ווען זײַן טאַטע פֿלעגט זען אַז אַ יונגערמאַן האָט גערעדט אין שיל בײַ שמן-עשרה צי בײַ קדיש, פֿלעגט ער אים זאָגן, יונגערמאַן, ווי אַזוי זאָל איך דיר טראָסטן, אַז דו קענסט דיך נישט אײַנהאַלטן אין שיל צו רעדן אַ האַלבע שעה, פֿאַר וואָס זאָל איך גלייבן אַז דו וואַרטסט צוועלף טאָג אויף דײַן ווײַב? ווען דו רעדסט אין שיל זאָגסטו מיר, יאָ, איך בין אַ בועל-נידה אויך. געווען א וואוילער איד זיין טאטע. כ'האב אים געקענט אלע יארן. האב איך געוואלט גיין צו זיין קינד'ס א חתונה צו זיי מיר אייניקלען. זאגט מען עס קומען אריין דא אין די זאל וועט גיין בלוט. נארמאל וואלט איך געדארפט גיין מיט די צו די פאליס און זאגן ליסן איך דארף פראטעקשן איך וויל אריינגיין. נאר איך וויל ענק זאגן. משה טעראריסט דער משוגענער איך קען מיך מיט אים נישט שלאגן מיט א נארמאלן וועג. ווייל דער איז א טאטאל וועקא.

האב איך געטראפן ווי ס'שטייט און כ'וויל ענק זאגן ווי ס'שטייט כדי מ'זאל נישט יעדעס מאל פרעגן ווי שטייט עס? כ'געדענק נישט יעצט. ס'ווערט געברענגט אין שולחן ערוך אין מגן אברהם אין סימן תקנ"א סעיף קטן ט' און אויך אין פרי מגדים אין אשל אברהם שטייט אז

דאס וואס עס שטייט אין שלחן ערוך ממעט בשמחה, זאגט ער דאף שירה בפה טאר מען אויך נישט זינגען יש לאסור אם לא בסעודת מצוה, זאג איך אייך נאך א מקור חיים אין סימן תקנ"א סעיף א. יעצט אין ספר יוסף אומץ אין סימן תר"א רעדט ער וועגן זינגען זמירות שבת בין המצרים. אפילו שבת זינגט מען דאך זמירות, מען זינגט לכה דודי, זאגט ער אזוי אז מען זאל טוישן דעם קול און דעם ניגון, ס'זאל נישט זיין די זעלבע אזוי ווי א גאנץ יאר, זאגט ער ומשמע להדיא אז בחול איז אסור אפילו בפה, האב איך ענק שוין געגעבן צוויי אדרעסן, אין יוסף אומץ סימן תר"א און אויך אין מקור חיים סימן תקנ"א סעיף א'. יעצט אין שדי חמד אין די מערכת בין המצרים אין די פאת השדה אות י' ברענגט ער צו נאך אסאך וואס האלטן אפילו בפה טאר מען נישט. קומען די חברה אריין מיט אקאפעלא סאנגס מיט אקאפעלא הארמאני אין יעדן סטאר קענסט נישט היינט אריין גיין קויפן א באטל מילך אן דעם זאלסט מוזן נכשל ווערן און הערן די אלע ניגונים. די שאלה איז, די סטאר קיפער מיינט טאקע ער מאכט מער געלט אז ס'זינגט א טעיפ רעקארדער נאר פארוואס קלערט ער דאס? כ'האב ענק שוין געזאגט, כ'האב געזען אין אסאך ספרים אז איינער האלט נישט איין די אלע הלכות אבילות וואס עס שטארבט אים א טאטע אדער א מאמע, למשל ער הערט יא מוזיק, ער שערט זיך יא אפ די האר, זאגט ער עס איז פונקט ווי צו נעמען א שפיז. און אריינשטעכן אין טאטן אדער אין די מאמע. זיי האבן פון דעם א מורא'דיגן צער, ווייל די גאנצע ענין פון שארית הנפש שפילט זיך אפ אין די עלף חדשים. דער זון זאגט א קדיש, ער גלייבט אז אין דעם זכות וועט דער אייבערשטער מעלה זיין זיין טאטנס נשמה. ס'קומט די שלש רגלים מיט יום כיפור, ער זאגט א קל מלא, ער זאגט צו צדקה פאר זיין נשמה. יעדן מוצאי שבת לערנט מען די צוויי פרקים אין משניות אין כלים, פרק כ ד, און אין מקוואות, פרק ז, און יעדעס מאל ווען מען זאגט טהור נפל הגל טהור, טהור שטייט אין הייליגן קאמארנער אז דעמאלטס איז ער מעלה די נשמה פון זיין טאטן און פון זיין מאמען אפילו זענען פארפאלן געווארן בין הקליפות. און אז מען טוט נישט די אלע זאכן ווייזט עס כאילו דו גלייבסט נישט אין שארית הנפש. אין תחיית המתים חלילה, און אין שכר ועונש חלילה, און דאס זענען די צוויי שטארקע אני מאמין'ס אז אונז גלייבן מיר אז דער אייבערשטער געבט שכר פאר דעם וואס ס'טוט זיין רצון און חלילה אן עונש ווער ס'טוט נישט זיין רצון, און אין די זעלבע צייט זאגט מען איך גלייב באמונה שלימה בתחיית המתים ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, נישט די זאך איז עס אזוי ווי דיין טאטע צו דיין מאמע איז געשטארבן אזוי ווי א טשיקן שטארבט צו א בהמה שטארבט מען לאזט עס אין פעלד שטינקען צו מען א הירש אויפן וועג געט א פאל צוזאמען אין וואלד און נאכדעם קומען דארטן די פייגעלעך און זיי עסן אים אויף און פארטיג. מען גלייבט נישט אין קיין שארית הנפש אין קיין שכר ועונש אין תחיית המתים. און די זעלבע איז מיט אונזערן הייליגן בית המקדש, אונז זיצן מיר יעצט טרויעריג נאכן בית המקדש אז מען האלט נישט איין אלעס וואס ס'שטייט אין די גמרא און אין שולחן ערוך וויאזוי מען דארף טרויערן, איז דער פשט אז דו לאכסט פון גאנץ ענין פון תחיית המתים, דו לאכסט ענין פון דעם אז דער אייבערשטער טוט אונז נאכאמאל בויען א נייעם בית המקדש, און דו לאכסט פון שכר ועונש. וועגן דעם איז זייער זייער וויכטיג מען זאל דאס אלעס מיטמאכן, פונקטליך ווי די חזל לערנען אונז, קומען דא אין אלע סטארס, ווי דו וואקסט אריין אפילו אין ווילימסבורג, אלעס זינגט די מוזיק, מען זינגט טי. כ'האב דען געברענגט דא צוויי אדרעסן, און די חידא די דריטע אדרעס. אז מען טאר נישט אפילו בפה, ס'איז א שאלה צו אום שבת מעג מען אפילו זינגען נארמאל אזוי ווי מען זינגט, מען דארף זינגען אויף אן אנדערן ניגון און אויף אן אנדערן טאן, נישט אזוי שיין עס ארויסצוזינגען. עניוועי. למעשה אבער איך גיי ענק יעצט זינגען א ניגון אבער דאס איז מער א התעוררות'דיגע ניגון, ס'איז א דביקות ניגון, און נאך א זאך כ'האב ענק נישט געזאגט קיינמאל איך קען נישט צו שיין זינגען אויך נישט, סאו אויב מען מיינט א קאפעלע זינג איך האט שיין.

לאזטס ענק נישט פון די פעדעפיילס נארן, און פון די רבנים וואס זענען און נעמען שוחד דערפאר וואס מער געלט אין זייערע טיפע קעשענעס אריינצושארן.

כ'קען זאגן פאר א חתן אפאר גוטע ווערטער, באט עניוועי. שלום אהרן ווי אר סאו פראוד אוו יו, יו העוו נאו איידיע, נישט נאר אונז, דו האסט געמאכט א קידוש השם מסוף עולם כולו ועד סופו, מען האט דיר געאפערט געלט, דו האסט זיך אויסגעלאכט, דו האסט נישט פארקויפט דיינע קינדער פאר געלט, געבענטשט זאלסטו זיין, דער אייבערשטער זאל דיר באצאלן. אויף דעם גרויסן קידוש השם וואס דו האסט געמאכט און דו האסט זיך געהאלטן פעסט און ביזט איינער פון די יסודות'דיגע מענטשן וואס ס'האבן אראפגעברענגט די פעדאפיילס. איך וויל דיר זאגן, ס'איז דא א בוקמארק, א בוקמארק הייסט איינער האט א לאנגע שעלף, לייגט ער א שטיקל בוקמארק אויף איין זייט און אויף די צווייטע און לייגט אריין אפאר בוקס אינמיטן ס'זאל נישט פאלן. דאס הייסט א בוקמארק. די בוקמארק איז. אז דו האסט נישט געכאפט סתם עפעס א חזיר וואס האט איינמאל מאלעסטעט א קינד, דו האסט געכאפט א מעגא חזיר וואס ער האט אלע מעלות, מעלות מיין איך צו זאגן וואס ער זאל געווינען קעגן דיר, דו ביסט געווען קעגן אים אזוי ווי א גרויסער עלעפאנט און דו ביסט אזא קליינע פליגעלע און דו פליסט ארום. דו קיצלסט אים אביסל אין קאפ און דער עלעפאנט געט מיט די נאז א בייג די פליג זאל אוועקגיין ווייל דו קראצט אים אין קאפ. דעס איז וואס דו ביסט. ביסט גארנישט. ברוך מרדכי האט געלט. ער האט א זון וואס ער האט געלט. און ער הייסט ברוך מרדכי ער קאמארנער רעבע. ער איז געפארן משמח זיין טויזענטער חתנים און כלות ווער ווייסט וויפיל ער האט צעמאלעסטעט אויכעט און אין די האטעלן וויפיל קינדער ער האט געטאטשט בעת ער איז געווען דעמאלטס קאמארנער רבי האט ער דאך געמעגט און ער איז די הו איז הו. און ער האט א ברודער ר' מעכל לעבאוויטש און ער האט אן אנדערן ברודער ר' לעזער דוד וואס ער איז א גרויסער לייף אינשורענס עידזשענט ער פארט אויף קאליפארניע יעדע פאר וואכן דא קען ער נישט פארקויפן א פאליסי אין קאליפארניע קען ער יא. מסתם טוט ער דארט נאך גוטע זאכן. און נאכדעם האט ער דא א ברודער וואס ער האט געשריבן דעם רבינ'ס תורות, וואלט נשתכח געווארן דער גאנצער רבי ווען נישט זיין ברודער. דאס איז א הו איז הו פעמילי. טשאבעראוו'ס נעפיוס. דו ביסט געגאנגען מיט זיי טשעפען, קוק יעצט גיבט נאכאמאל דער עלעפאנט א קלאפ מיט זיין וויידל. ער האָט נישט אַ װײדל, ער האָט אַ לאַנגן טראָנק, ער האָט אַ נאָז, יע, קלאַפּט דיך יעצט אין קאָפּ, אױ, קריכסט אים דאָרטן אין קאָפּ און דו קראַצט אים, עניװעי. און דו? דו ביסט אַ פֿײַנער ייִד, איך מײן, אונדז האָבן מיר נישט קײן טענות צו דיר, אָבער דו האָסט נישט זײער געלט און זײער פּאַוער. און שטעל דיר פֿאָר, װעם דו האָסט אַראָפּגעברענגט, אײנער זאָל זאָגן, אַז א פליג האט געהארגעט אן עלעפאנט. מ'וועט זיך נעמען לאכן ס'וועט זיין דזשאוקס. ווי האט דער אייבישטער געזאגט פאר טיטוס הרשע? טיטוס הרשע האט געזאגט אעלה על במתי עב ווייס איך גיי טיף, איך גיי ארויפגיין ביזן הימל און איך גיי כאפן דעם רבונו של עולם און איך גיי אים חלילה איך וויל נישט זאגן וואס ער האט געזאגט מ'טאר עס נישט נאכזאגן. האט דער אייבישטער געזאגט איין מינוט איין מינוט ווילסט דיך מיט מיר שלאגן גוט לאמיר מאכן אזוי דו דארפסט נישט ארויפקומען אין הימל, זיץ דארטן וואו דו ביסט, איך גיי נעמען א קליין פליגעלע, די קלענסטע פליגעלע וואס איז דא, ס'גייט אדורך דיין נאז לאך און ס'גיט א גיי אריין און ס'וועט דיר אנהייבן צו זינגען מוזיק, הערט א קאפעלע הארמאני, און ער האט אים אויפגעגעסן די מח יארן, און ווען ער האט געהערט א שמיד, אן אייזן שמיד קלאפט. איז ער שטיל געווען, פלעגט ער זיצן א גאנצן טאג און הערן בום בום בום, נאכדעם האט זיך שוין די קליינע פליגעלע צו דעם אויך צוגעוואוינט. און ער האט א גאנץ לעבן געליטן און זאגט אים דער אייבערשטער וואס דו ווילסט ארויפקומען צו מיר, דו דארפסט נישט, לאמיר זען נעם דעם פליג וואס ער קראצט דיר דעם מח און לעש אים אויס, הרג'ן אים, דו סאמטינג. ער האט עס אויך נישט געקענט, שטעל דיר פאר. און די חז"ל לערנען אונז אז ווען ער איז געשטארבן האט מען ארויסגענומען דעם פליגעלע. עס האט אריינגעפיט אין זיין נאז לאך, ער האט זיי אזוי גרויס איז געווען, עס איז געווען אזוי גרויס ווי א גרויסע טויב, א פייגל. שטעל דיר פאר, און ער גייט זאגן ער גייט זיך שלאגן מיטן רבונו של עולם, קענסט דאך אפילו די פליגל פון די נאז קענסטו דאך נישט ארויסנעמען, וואס איז מיט דיר? שלמה אהרן. די קליינע פליגעלע גייט זיך טשעפען און שלאגן מיט אזא פאוערפול פעמילי? ווי הייסט ער דא לעזער דער לעזער קעסטנבוים האט אריין געפעפערט געלט און דער אנדערער דער משה גאב איז דאך א קאזין דא, דו ווייסט מיט וועם דו האסט אנגעהויבן? האט דער אייבישטער געזאגט איין מינוט קריך אים אריין אין די נאז. אינעם עלעפאנט'ס נאז קריך אריין. ווייסט לעמאן ווען דו ביסט אים אריינגעקראכן אין די נאז האסטו נישט געמוזט קריכן דורכן לאנגן טראנק, די לאנגע נאז וואס איז גרויס לאמיר זאגן פיר פיס, אז ס'קען דורכן מויל אריינקריכן און ארויפגיין גראד. קען זיין האסטו אזוי געטון טאקע.
Wow!
יעצט איך וויל דיך פרעגן אז דו האסט אים אויפגעגעסן די מח דארטן פארשטיי איך נישט די גאנצע זאך ס'איז דאך אבר מן החי ווערט איז דאס אן אפטער בשלום אהרן האסט אויפגעגעסן א לעבעדיגע מח פון א פון א עלעפאנט? רבונו של עולם וואס דו האסט געטון דו האסט אראפגעברענגט איך קען דיר זאגן די נאמבער וואן גרעיד עי ווייסט ביי אייער איז דא גרעיד עי און ס'איז דא מידיעם, לארדזש און דזשאמבא, דו האסט גרעיד עי דזשאמבא חזר אראפגעברענגט. ס'האט געקאסט אביסל געלט מיט א פרייז מיט אסאך שברי לב אבער העי איט וואז ווארט איט. דאס האסטו נישט געטוהן פאר אונז, דאס האסטו געטוהן פאר גאנץ כלל ישראל פון איין עק וועלט ביז די צווייטע. זיי האבן זיך אויסגעלערנט אין די ליטווישע וועלט אז קאלקא'ן האט מען אראפגעברענגט כאטש ס'איז געווען די פאוערפול פעמילי. זיי האבן זיך אויסגעלערנט אין די חסידישע וועלט אז מען האט אראפגעברענגט ברוך מרדכי'ן און מען האט אראפגעברענגט. דעם נחמיה וועבערמאן האסט געטון א הפלא'דיגן דזשאב, איך וויל דיר זאגן דער אייבערשטער קאנגרעדזשולעיט דיך פאר נישט נעמען געלט, און כלל ישראל קאנגרעדזשולעיט דיך, און זיך דאך אויסלערנען איין זאך, דו האסט געהאט א נסיון, דער הייליגער רמבן ברענגט א מורא'דיגע זאך, הער א רמבן, דער רמבן זאגט אין בהעלותך אז אהרן הכהן האט זיך מצער געווען אז ער האט נישט געברענגט דארטן די. עה מתנות צום בית המקדש, דער אייבערשטער האט געזאגט, זיי נישט באזארגט, שלך גדול משלהם, זייערס איז גרעסער פון דיין. פארוואס ווייל דו וועסט אנצינדן די לעכט? פרעגט דער רמבן. די לעכט איז דאך אויך אונטערגעגאנגען, ווען ס'איז אונטערגעגאנגען דער בית המקדש, איז דאך אונטערגעגאנגען די הדלקת הנרות, פארוואס טרייסט אים דער אייבערשטער שלך גדול משלהם ווייל דו וועסט אייביג אנצינדן לעכט? יעצט אין ספרים שטייט אז אהרן צינדט היינט אן נאך אין הימל, די מנורה און דאס לייכט פאר כלל ישראל און דאס ווייזט אונז אז אונז האבן נאך א שייכות מיטן רבונו של עולם און ס'זאל נישט זיין חלילה זאל מען פארלירן האפענונג. דער הייליגער רמבן זאגט אן אנדערע זאך, דער הייליגער רמבן זאגט אז דא איז מרומז נר חנוכה. פרשת בהעלותך, א באקאנטע רמבן איז למעשה איז דא א גרויסע קשיא. די גמרא זאגט אז זיי האבן נישט צוריק געגעבן פאר די די זיי זענען געווען כהנים, מתתיהו, און זיינע קינדער, זיי האבן נישט צוריק געגעבן די מלוכה פאר זרע של דוד, ממילא האבן זיי געהאט אן עונש מ'האט זיי אלע אויסגארגעט, ס'איז נישט געבליבן קיין זכר פון זיי. די גמרא זאגט אין בבא בתרא, ווער ס'קומט עס זאגן אז א א איך בין פון בית חשמונאי איז א סימן עבדא, פארוואס? ווייל ס'איז איבער געבליבן איין מיידל, און די גמרא זאגט דארט א מחלוקת, איינער האלט ער האט זי זייער געוואלט חתונה האבן, זי האט נישט געוואלט, האט ער זי דערטראנקען אין אויל און ער האט זי פריזערווד אין אויל אז ער זאל כאטש קענען זעהן איר שיינע צורה. די אנדערע זאגט אז ער האט געוואוינט מיט איר און נאכדעם האט ער זי געהארגעט. און ממילא איז נישט געבליבן פון זיי קיין זכר. פון די גאנצע מלכות חשמונאי און פון דעם גרויסן העלדישן נס חנוכה גארנישט געבליבן קיין זכר. פארוואס? ווייל זיי האבן נישט געוואלט צוריקגעבן פאר מלכות בית דוד די מלוכה. עניוועי, יעצט שטעלט זיך א קשיא. לויט דעם רמבן וואס האט מען געטרייסט אהרן נאך זיין גאנצע פעמילי די חשמונאים וואס האבן געטון אזא העלדישע זאך און זיי האבן איינגעפירט ביי כלל ישראל נר חנוכה זענען געווארן אויסגעווייפט, דאס איז דער גרויסער גליק וואס דער אייבערשטער טרייסט אים שלך גדול משלהם וואס אז ס'האט געדוירט נאך אפאר יאר און און נאכדעם איז נישט געבליבן פון זיי קיין זכר, איז דער תירוץ איז זייער איינפאך און זייער פשוט, דער אייבערשטער האט זיי געגעבן די גרעסטע מתנה זיי האבן איינגענומען. זיי האבן איינגענומען גאנץ יוון, און זיי האבן צוריק געברענגט די הדלקת הנרות. יעצט האבן זיי געהאט א נסיון צו ס'זאל ביי זיי בלייבן צו נישט. אזוי ווי יעדע זאך וואס גייט פארווערד קומט א נסיון, און דעם נסיון האבן זיי נישט געקענט דורכמאכן, צוריק צו געבן די מלוכה צו זרע של דוד. אבער באמת ווען זיי קענען ווען מעמיד זיין דעם נסיון און זאגן אונז האבן טאקע געמאכט אזא העלדישע זאך אבער אונז געבמיר'ס צוריק צו מלכות בית דוד, וואלטן זיי געבליבן אויף אייביג, זענען היינט אויך דא, כאטשיג זיי זענען אויסגעווייפט געווארן, ס'נישט געבליבן א זכר, אבער די מצות חנוכה, דאס איז איינע פון די זיבן מצוות דרבנן און דאס וועט אונז באגלייטן ווי דער דער הייליגער בני יששכר זאגט ווער ס'איז נזהר אין חנוכה זיין גוף וועט זיכער אויפשטיין תחיית המתים, ווייל אין זוהר איז דא א שיטה אז א גוף וואס האט נישט צוגעלייגט. א סך אידישקייט, א מענטש ווערט דאך מגולגל פיר מאל, איינער וואס האט נישט צוגעלייגט צו אידישקייט, איז דער גוף גייט קיינמאל נישט אויפשטיין תחיית המתים, זאגט דער הייליגער בני יששכר, דער גוף וואס האט געצינדן חנוכה לעכט איז מובטח אז ער וועט אויפשטיין תחיית המתים, איר הערט וואס פאר א געוואלדיגע העלדישע זאך זיי האבן געטון די חשמונאי ובניו, פון דעסטוועגן דאך ווען זיי האבן געהאט איינמאל אלאנג די וועי א גאנצן נסיון ווייל זיי האבן געדארפט אויפגעבן די מלוכה, זענען זיי דורכגעפאלן. איז נישט געבליבן פון זיי גארנישט. פון דעסטוועגן דאך טרייסט דער אייבישטער אהרן הכהן זאלסט וויסן, דיינס איז גרעסער פון זיי, ווייל דיינע קינדער וועלן מאכן דעם גרויסן נס. די פשט פון דעם איז אזוי, דער אייבישטער זאגט צו אידן גרויסע זאכן, אבער אונז דארף מען עס דיזערווען, אונז דארף מען דורכגיין נסיונות, און אז מען גייט עס דורך געווינט מען, און ווען נישט, האסטו דיר עס אליינס קאליע געמאכט. די זעלבע אויך האט הרב שלמה'לע געשטאנען אין א פארלעגנהייט מ'האט אים געאפערט זיבן הונדערט טויזענט דאלער די לעצטע צוויי חדשים ווען די חברה האבן געזעהן אז ס'גייט נישט גוט די גאנצע חברה האבן דאך געזעהן אז זיי פארן דא שלעכט עלען דערשאוויץ מיט אביעלע מיט די ליובאוויטשערס האבן זיי אים געאפערט זיבן הונדערט טויזענט דאלער און ער האט זיי געזאגט נאו דייס. דער נסיון איז געשטאנען אדער דו זאלסט צוברעכן כלל ישראל אויף אייביג, וואלסט מיך אויך צובראכן, וואלט מיין גאנצע ארבעט פון זיבן יאר געווען צובראכן, וואלסט אונז אלע געלייגט אין דר'ערד. פארוואס? ווייל מ'האט געזאגט איטס א באנטש אוו עקסטארשעניסט, דעטס אלל דעט דעי אר. ס'איז דא אסאך אזעלכע וואס האבן אונז גענוצט. ס'איז דא דער וויקטעם מיטן טאטן פונעם וויקטעם פון דאסקאלאוויטש איז געווארן אן עקסטארשעניסט, ער האט אונז גענוצט. נאכדעם האט ער נאך געוואלט זאגן אויף אונז אין פאבליק שלעכטע זאכן. נאר די צייטונגען האבן געוואוסט ווער ס'זאגט אמת האבן זיי עס נישט ארויפגעלייגט. און אזוי איז דא אנדערע הונדערטער. בנצי קאהן אן עקסטארשעניסט א מערצעידיס. און אזוי געווען. איך ווייס א רב. איך ווייס נאר נישט פונקטליך ווער ס'איז ווייל דער רב האט מיר נישט געוואלט זאגן. א גרויסער גביר האט מכשיל געווען א קינד אין זיין מקווה מיט משכב זכר. איז ער געלאפן צום רב און געגעבן הונדערט טויזנט דאלער. הערט אויס וואס איין שטופ איז ווערט, וואן הונדרעט טאוזענט דאלערס! און דער רב האט גענומען פון דעם מסתמא נײַנציק און געגעבן פארן טאטן צען, און געזאגט זאלסט נישט זאגן קיין ווארט ווען נישט וועל איך דיך ארויסווארפן פון שול. האבן מיר געהאט ווייניג אזאלכע עקסטארשעניסט קעיסעס? שלמה אהרן וואלט געווען דער זעלבער לאו לייף ווי די אלע עקסטארשעניסטס, אבער פאר סאם האו האט ער געהאט אזא סייעתא דשמיא, אה כ'מיין ווי קענט עדמייער וואסארא סייעתא דשמיא ער האט געהאט. דער אייבערשטער האט אים געגעבן א נסיון, ער איז געווען דעמאלטס ער וואלט געקענט יוזן זיבן הונדערט טויזנט דאלער, טראסט מי, ער וואלט געקענט יוזן און געגעבן אזא נסיון אז קודם כל האט ער אונז געשטעלט אלע אויף די פיס, דאס איז יעקב אשר פדה את אברהם, כאטש יעקב איז געווען אסאך דורות שפעטער, דריי דורות שפעטער, ער האט געזען אברהמ'ן פֿופֿצן יאר אבער ער איז געווען שפעטער, ער האט אויסגעלייזט דעם זיידן אין קבר, שטעל דיר פאר, פארוואס ווייל אז ער פירט זיך גוט, איז דער זיידע גייט און האט אן עליה. דו האסט אונז אלע געראטעוועט, דו האסט געראטעוועט אלע מענטשן וואס זיי שלאגן זיך קעגן טשיילד מאלעסטערס און אז טשילדרען שוד בי סעיף. און נאך א זאך, דער אייבערשטער האט דיר יעצט צוגעפירט, דו קענסט מאכן יעצט א לאו-סוט אויף די גאנצע לעבאוויטש פעמילי, און דו קענסט מאכן א לאו-סוט אויף טשארלס היינס, און מאך עס נישט ביליג, מאך עס נישט אונטער הונדערט פֿופֿציק מיליאן דאלער, איך זאג ענק נאכאמאל, ער וואלט געקענט אראפלאזן דעם גאנצן מלחמה, ווען ער פאלט וואלטן מיר אלע געפאלן ווי דאמינאוס, אלע צייטונגן וואלטן געשריבן, ס'איז א באנטש אוו עקסטארשעניסטס. די שקצים, די מאיר לעבאוויטש איז געגאנגען, זיי האבן גע'אישו'ט א סטעיטמענט אז נחום ראזענבערג מיט שלמה אהרן קעלנער זענען צוויי עקסטארשעניסטס, איינער האט א. מייק, און ווער ס'וויל אים נישט באצאלן לייגט ער אים ארויף, און שלמה'לע לויפט קאלעקטן די געלט. זייער אינטערעסאנט. פארוואס האט מען נישט קאלעקטעד זיבן הונדערט טויזנט דאלער? פארוואס? און נאך א זאך, וואס האט ר' שלמה'לע מיט מיר? ר' שלמה'לע איז איינער פון די צוואנציג טויזנט אויסהערערס. אפשר זענען אלע צוואנציג טויזנט עקסטארשעניסטס? און דאס אז משה פרידמאן איז אן עקסטארשעניסט פאלט דיר נישט ביי? און דאס אז. דער שייגעץ, דער טמא'נער טערקל-טויב, וואס האט געהאט א פיינע ערליכע אידישע טאכטער, איז געגאנגען טאטשן א פארטאריקאן וואס ארבעט ביי אים, א שיקסע. ס'איז דאך א נידה בכלל. און זי איז נישט דיין. זי האט באלאנגט צו איינעם. און איך האב זי נישט געזען. איך בין זיכער זי האט נישט געהאט דעם שיינעם חן און דעם אויסקוק ווי א אידישע טאכטער וואס זי היט זיך אפ פון אלע עבירות. איך חזיר וואס דו ביסט און ער איז געלאפן זאגן אז נחום ראזענבערג לייגט יעדן ארויף אויפן האטליין און ער בעט געלט, זאג שמעון ברוך איך האב פון דיר אמאל געבעטן געלט? כ'האב אמאל געבעטן פון מאיר לעבאוויטש געלט, איך קען דער נבלה אינגאנצן נישט, ווען איך זאל אים טרעפן היינט אין די גאס קען איך אים נישט, ער איז געקומען אין קורט זענען געקומען דארטן דריי שרצים צו פיר פון ברוך מרדכי'ן, דאס איז שרצים דאס איז נישט קיין קינדער, ווייל בשעת ווען ער האט געמאכט די קינדער האט ער אין זינען געהאט די שיקסעס. ער האט נאך אהיים געברענגט, ווען ער איז געוואוינט מיט די שיקס האט ער זיך פארגעסן אפצווואשן, האט ער עס נאך אהיים געברענגט פאר זיין פרוי, פון די שיקסע זרע וואס זי האט געוואוינט מיט אנדערע זיבן מענער, דו ווייסט וואס פאר א מערבולת דא טוט זיך? דו ווייסט וואס פאר א אויסמישעכטס דא טוט זיך? דו האסט א השגה א מענטש איז ארום געלאפן מיט פרויען א חזיר ברוך מרדכי יא! מען האט מיר געזאגט, איינער זאגט מיר וואס ער האט געטאטשט יונגלעך ווייס איך ער האט געטאטשט פרויען ער האט געטאטשט מיידלעך. וואס דא האט זיך אפגעטון, פוי! ס'עקלט. זיי גייען זיי האבן געזאגט אז איך איך האב איך האב אן עקסטארשעניסט האטליין. כ'וואלט געוואלט א י ווער ס'הערט אויס זאל קומען זאגן עדות אז ער האט מיר אמאל געאפערט א דאלער. ס'דא מענטשן וואס זענען געקומען. און זיי האבן מיך געבעטן שיינערהייט איך זאל אראפ נעמען האב איך זיי געזאגט איך נעם קיינעם נישט אראפ. קיין געלט האט קיינער נישט געהאט. איינמאל האט מען מיך געאפערט עפעס א דירה וואס דער ראזענבערגס גייען בויען. איך האב זיך נישט פארקויפט פאר דעם. איך זאג ווייטער די ראזענבערגס זענען מחללי שבתים. און דער אינדיג וואס האט געארבעט דארטן זיין ווייב איז טויט קראנק מיט קענסער און אפשר איז ער שוין געשטארבן. דאס אלץ פאר חילול שבת ווייל ער האט אונטערגענומען זיך אז ער האט זאגן צו זיין. האט געמיינט אז אים קען מען נישט רודף'ן, דער אייבערשטער שפילט מיט דער מידת הדין, האט ער דיך באשטראפט, און יעצט מאכן זיי געלט אויף חילול שבת, עניוועי, עס איז געגאנגען זיי האבן מיך געוואלט אריין ווייקען, אז איך האב א האטליין, יעצט איך לינק זאגן. כ'האב ענק שוין געזאגט אסאך מענטשן בעטן מיך איך זאל עדווערטייזן, זיי גייען מיר באצאלן געלט, גרויס געלט, זיי ווייסן, זיי ווייסן איך בין איינער פון די גרעסטע האטליינס ברוך השם דא אין און ביים היימישן עולם. זאג איך לאמיך דיר מסביר זיין א נקודה. טאמער לייג איך ארויף איינעם אויפן האטליין, למשל אזוי ווי כ'האב ארויף געלייגט דעם פון אנטווערפן, דעם טוען רבני, צו איך לייג ארויף אנדערע, און ס'איז אמת וואס איך זאג, איז ביז ווילאנג איך קען זאגן אז איך טו עס לשם שמים ווייל איך וויל מען זאל זיך וואטשן פאר דעם חזיר, האב איך ווי מען זאגט א שטיקל היתר פארוואס איך מעג דאס טון. די מינוט איך נעם א פעני, איך מיין מיין אייגענע טאש, און דורכדעם וועלן אויסהערן נאך טויזנט מענטשן, און איך באגראב א מענטש, דאס איז א אבן בלי הופך, כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך. דעם טעם פארוואס חצי שבט מנשה האט באקומען האלב אין חוץ לארץ און האלב אין ארץ ישראל, ווייל דער אייבערשטער האט אים נישט געוואלט געבן קיין חלק אין ארץ ישראל, ווייל ער איז נאכגעלאפן די שבטים וואס זענען אוועקגעגאנגען פון יוסף'ן, מנשה איז זיי נאכגעלאפן, און זענען אלע אראפ פון די אייזלען, און זיי האבן אנגעהויבן צו קרעכצן, ער האט זיי וויי געטון. כאטש מנשה געגאנגען טוהן כיבוד אב און ער האט נישט געוואוסט פון די גאנצע זאך מיטן בעכער וואס דא גייט פאר, הי דידנט קנאו עניטינג. קען זיין ער האט געוואוסט אז מען האט עס אריינגעלייגט אבער ער האט נישט געוואוסט וואס דא גייט פאר ווייל ער האט דאך נישט געקענט די ברידערס, דאס איז דאך יעצט יוסף'ס ברידערס וואס איז יעצט אנגעקומען און דעסוועגן נאך האט'ס אים דער אייבישטער גערעכנט פאר א חטא, איך האב ענק שוין דערציילט די מעשה פונעם הייליגן רמבן, ס'איז געווען א שטאטס מוסר, רמבן האט געבעטן דעם גבאי ער זאל אים דערטרינקען. ער גייט אין ים זאל אים דערטרינקען, ער האט אים דערטראנקען. דעם אנדערן טאג איז דער וואס האט דערטראנקען איז געשטארבן און ער האט זיך אויך דערטראנקען. מען האט געפרעגט דעם רמב"ן וואו איז דער יושר? האט ער געזאגט ס'איז זייער פשוט, ער האט אים מסתמא אויך גע'מסר'ט און ער האט עס געטון נישט פאר די שטאט'ס וועגן, ער האט עס אויך געטון פאר זיינע פריוואטע אינטערעסן. איז במילא על אחת כמה וכמה. טאמער מיין איך דא צו מאכן א דאלער פאר אדווערטייזמענט טאר איך דאס נישט טון. קומען זיי זאגן אז איך האב גאר אן עקסטארשען האטליין און דער שייגעץ טשארלס היינס וואס ער גייט אראפ מיטן אייבערשטנ'ס הילף ער איז פיניש ער האט נאך געגלייבט די אלע באלאוניס. וואס קאלסטו מיך נישט אפ קום קאל מיך אפ רוף מיך אראפ פרעג וויאזוי איך ארבעט מיט מיין סיסטעם. איינמאל בין איך ארויף געגאנגען דארטן אז מען שיקט מיר אריין זייער שמיציגע טעקסט מעסעדזש און מען קאלט מיך א גאנצע נאכט נו כ'האב מיטגענומען איינער ווייל איך טראסט אים נישט. ס'איז יעצט שוין א מעשה פון פיר פינעף יאר צוריק. נאכדעם געט ער מיך א רוף אריין פרייוועט אין א צימער, ער זאגט איך וויל רעדן מיט דיר אליינס, נישט ער, איינער פון זיינע די קוריאזע גענגסטערס דארטן, זאגט ער זעץ דיך אראפ איך וויל דיך פרעגן עפעס, זאג מיר דו האלטסט אז קעלנער איז געווען א געלט דיעל? זאג איך אים נאו וועי! זאגט ער אוי נאו אקעי בלייב געזונט, ער האט געוואלט איך זאל אים זאגן קעלנער איז געווען א געלט דיעל, און אז טאמער זאג איך נאו וועי איז ער שוין נישט אינטערעסירט צו רעדן ווייטער. איך האב מיטגעהאט דעמאלטס פאר מענטש איך האב אלעס פארטיילט. ס'דאך אזאלעכע לאו לייפס געווען דא. דער אמת איז ס'איז ממש א א זיווג מן השמים. דער לאו לייף טשארלס היינס, מיט דעם לאו לייף הענע ווייט, מיט דעם לאו לייף משה טעראריסט, מיט דעם לאו לייף זאלי קאהן, מיט די גאנצע קאמפעני מיט אהרן'ס קאמפעני דאס איז. פערפעקט א שידוך מן השמים. זענען די זעלבע גענגסטערס גנבים עקסטארשעניסטס שמוציאנס און פארטיג. סגעווען ממש א שידוך מן השמים. הינדי קאהן דו באלאנגסט אויך צו דעם קלאב. און דיין ברודער דער חזר. פוי דער חזר גיין כאפן דעם הייליגן רעבינס מיידלעך אונז לייגן מיר אריין כוחות און ער איז געגאנגען מטמא זיין מיר דערציילט א איד. געזעהן אמאל ביים רעבן, געווען ביי א קוויטל, און די רבי איז געווען זייער דיפרעסט, ער האט געוויינט ווי א בעיבי, און ער הערט ווי ר' עזריאל פרעגט דעם רעבן וואס וויינט די רעבע אזוי, זאגט ער וועם לאז איך איבער אזויפיל אידישע קינדער זאל זיי מחנך זיין, פארוועם? האט זיך ר' עזריאל גליק אנגערופן, טייערע רבי, גיי ארויס דא אין קרית יואל, ס'געווען זומער, ס'האט געברענט כחום היום, גיי ארויס אין קרית יואל, קוק וועסט זען צו איין אידישע טאכטער גייט נישט מיט די קליידער ביז צום סוף פון די הענט און ביי די פיס ביז נאכן בייג פון די פיס, העווי קליידער ס'זאל זיין צניעות'דיג. ווער האט דאס איינגעפירט? די רבי? אה רבי טייערער, דו וועסט זען אונז וועלן מיר ווייטער אזוי זיך פירן נאכדעם ווען דו וועסט נישט דא זיין. און דער רבי האט אויפגעלאכטן, דער רבי האט אריינגערופן דעם נעקסטן איד פאר א קוויטל, דער איד האט עס געהערט אונטער די טיר, און דער רבי האט מיט אזא פרייליך פנים יענעם געזעגנט, יעצט זאגט מען דעם רבי'ן, רבי, זיי גייען טאקע צוגעדעקט מיט לאנגע קליידער, נאר ס'איז דא א חזר וואס איז געקומען פון די מלאכים, אן אמעריקאנער, א אמעריקען בארן, מען דארף נאך קודם בודק זיין צו זיינע זיידעס און באבעס האבן גענוצט א מקווה. געווענטליך ווער ס'איז געקומען אויף אמעריקע זענען געווען מענטשן וואס האבן זיך געוואלט אפטיילן פון אידישקייט, ווייל מ'האט געוואוסט אין אמעריקע איז קיין אידישקייט נישט דא, מ'האט טענות אויף די צדיקים, זיי האבן געזאגט קיינער זאל נישט פארן אויף אמעריקע מ'וועט זיך שמד'ן. דער צדיק האט געוואוסט לעבן לעבט מען נאר איין מאל, אבער אז מ'וועט פארן אויף אמעריקע מ'וועט ווערן א גוי, וואס האסטו פון ראטעווען, דאס הייסט געראטעוועט? בתוך עמי אנכי יושבת, ווי יעדער וועט גיין וועל איך אויך גיין. רב ספעקטער איז געווען דעמאלטס דא אין אמעריקע נאך געלט און ער האט געזאגט איך מוז יעצט גיין געבן חיזוק פאר מיין קהילה איך קען נישט דא בלייבן מען האט אים געבעטן האט ער געזאגט זיי ברויכן מיך יעצט האבן און וואס איז געווען? ער איז געהארגעט געווארן אויף קידוש השם אינאיינעם מיט זיין קהילה קומט דער רבי און ער קוקט אן ווי א חזר א וועבערמאן איך ווייס נישט פון ווי דער קומט פון וועלכן עק וועלט מען האט אים געברענגט און ער גייט וואוינען מיט א בית רחל מיידל נישט נגיעות ניין געוואוינט געהעריג. תשמיש המיטה, תשעה באב איז דאך אסור תשמיש המיטה, דו חיה וואס דו ביסט. און נישט נאר מיט איר נאר מיט אנדערע אויך. עניוועי. רבותי דאס איז נאר געווען אזוי היינט דאס איז נאכנישט די שיעור פון די וואך. מיין הארץ גייט אויס פאר ר' שלום אהרן וואסערע א העלדישע זאך ער האט געטון. ער האט געראטעוועט כלל ישראל. טראסט מי איווען דאו יו דאונט פיל איט. איך בין אין די מלחמה, איך בין איינער פון די פראנט זעלנערס, איך בין פון די דזשענעראלס, און איך זאג דיר, ווען דו פאלסט דעם וואלט איך געפאלן און אלע וואלטן מיר געפאלן, דער וואודנט בי וואן פערסאן לעפט סטענדינג. און איך קען דיר זאגן, דער אייבערשטער טוט דאס אזוי באצאלן נאך אויף די וועלט, טראסט מי, עס נאך האבן אסאך נחת פון די קינדער און פון די אייניקלעך, עס נאך זיין געזונט און אריכות ימים ושנים, און עס נאך האבן אסאך אסאך געלט אויך, וואטש ענד סי. עניוועי, האטס מיר אלע א גוטן טאג, דאס איז נאכנישט די שיעור פון די וואך.